ווי האלט מען עס אויף די וועלט? און זעלטן אין א טעקסט רייט? בעצם האלט מען עס דא, לאמיר טרייען צו גיין ווייטער און זען צי מ'פארשטייט. אונז האלט מען הלכות יסודי התורה, לעצטע וואך איז געווען אביסל סדר התורה, די עיקר זאך איז געווען לעצטע וואך, איף יו וואנט טו סאמערייז, איז די אימפארטענט פוינט וואס די עולם האט זיך אביסל געמוטשעט וועגן, וויטש איז טאקע פראבלעמאטיש אביסל, גיי נישט אריין, די אימפארטענט פוינט וואז אבאוט. די אימפארטענט זאך וואס מיר האבן געלערנט לעצטע וואך וואס איך דארף צוריק האבן ווייל אונז לערנען נישט יעצט עטיקס אונז לערנען הלכות נפש וויטש איז א ביג דיפרענס אנדערע ווערטער אונז ווילן לערנען וואט די נשמה איז דאס איז פון טו וויקס עגאו איים סארי סתם געברענגט וויר לערנינג אבאוט די נשמה אבאוט נפש ענד וואט איי טרייד טו ברענג אוט קאוז יואלי פעלט

איך רעד בשעת'ן רעדן אויף אידיש. איך בין צוריקגעגאנגען צו מסביר זיין וואס ס'מיינט בכלל א עטיק אדער וואס ס'מיינט בכלל עפעס אן איידיע פון וואס איז א גוטע מענטש אדער א גוטע לעבן. ווייל פארוואס לכתר איך האב עס מסביר געווען רייט זיך אויב דאס דאס איז געווען מיין עיקר מהלך לעצטע וואך אויב די עולם האלט מיט. ווייל וואס איך האב מסביר געווען איז ווייל אונז האבן זענען זיך צוגעוואוינט צו א זייער נארישע בעיבי'שע און אימפאסיבל. אוממעגליך צו זיין ריכטיג וועג פון טראכטן פון וואס הייסט א גוטע לעבן אדער א גוטע מענטש סעים טינג וואס וואס איז אז א גוטע מענטש זאגסטו איז א איד וואס כ'ווייס וואס פאלגט די תורה א איד וואס וואס אנדערע ווערטער ס'פאסט נישט אזוי עקספליסיט צו זאגן זאגסט אז א גוטע מענטש למשל אונז רעדן אסאך פון פון עולם הבא א גוטע מענטש איז דער וואס טוט די זאכן וואס שטייט אין חומש אז ווער עס טוט זיי גייט גיין צו באקומען קענדיס באקומען פרייזעס ווייל אזוי דעמאלטס איז ער נישט קיין גוטע מענטש בכלל. ער קען זיין א שלעכטער מענטש, אויב דער אייבערשטער וואלט פונקט געווען א שלעכטער גאט, אזוי ווי עס איז דא אסאך מענטשן וואס מיינען אז דער אייבערשטער איז א שלעכטער, אדער סתם א מטורף, אדער אונז פארשטייען אים נישט, וואטעווער, אלס בוילס דאון טו די סעים טינג מאר אר לעס, דעמאלטס קען זיין א מענטש זאל א גאנצע לעבן רודף'ן אנדערע מענטשן, און סתם זיין א שלעכטער קיינער וויל אים נישט קענען, אבער ער איז א גוטער מענטש. סאו ער איז נישט קיין גוטער, איז ער א גוטער מענטש? וועל איך האב נישט אפילו א וועג צו זאגן ווייל מיין דעפינישן פון גוט איז ווער ס'טוט די זאכן מען פרעסט באטענס אין א מאשין און ס'קומט ארויס קענד סאודעס און דאס איז מיין גוט ער פרעסט די ריכטיגע באטען רייט סאו די מענטש איז נישט גוט די גוטס איז אין די מאשין אפשר איף עניטינג באט די מענטש איז זיכער נישט גוט סאו וויבאלד אונז פארשטייען אז דאס מאכט נישט קיין סענס א גוטע מענטש איז עטליסט די בעיסיק מינינג פון דעם אגעין ס'קען זיין אז ס'איז נישט גענוג צו זיין א גוטע מענטש אין די סענס דאס איז דאך צו ענטפערן די אנדערע יואלי'ס קשיא יואלי ווי אזוי הייסט ער משוגע מאכן גוט. עס קען זיין ס'איז נישט גענוג, באט ס'מוז עט ליעסט זיין דאס. ס'מוז עט ליעסט זיין א גוטער מענטש, עט ליעסט אזוי גוט אזויווי א גוטער טאפ. א גוטער טאפ איז א טאפ וואס קאכט גוט. אויב א טאפ קאכט נישט גוט, נאר איך האב א משוגעת איך האב ליב, עס זאל זיין אזא טאפ וואס איז פארקרומט און כ'ווייס וואס, איז ער קען זיין גוט אלס אסאך זאכן, אבער נישט קיין קיין גוטער טאפ איז ער נישט. קען זיין גוט א גוטער בעק סקרעטשער, מ'קען קראצן די בעק מיט דאס, דעטס א בעק סקרעטשער, דעטס נאט א, דעטס נאט א טאפ.

ס'קען אפילו זיין אז פאר רוקנקראצער וואלט געווען א נאך בעסערע עפעס אנדערש, באט דאס איז אויך א גוטע רוקנקראצער. ס'איז נישט קיין גוטער טאפ. די בעיס, מאוסט בעיסיק דעפינישן פון די ווארט גוט. מ'דארף נישט קעירן אויב דו האלטסט אז, מ'דארף נישט קעירן. דאס איז בעיסד אן די הנחה דעט דער'ס נאט, יו שוד, דעט א גוד פערסאן איז א גוד פערסאן. אויב א גוטער מענטש איז א שלעכטער מענטש, דען נאו פראבלעם. דען נאטינג מינס נאטינג. באט עז לאנג עז ווי'ר אין די ווארלד אוו טאלקינג וויט אדער היומען ביאינגס ווער ווארדס מיען סאמטינג, דעמאלטס א גוטער מענטש, די מינימום מוז ער זיין גוט עט מענטשינג. קען זיין אז עס איז נישט גענוג צו זיין א גוטע מענטש, מען דארף אויך קיין אויך נאך זאכן, דאס קען זיין, קען זיין דאס איז נישט אינגאנצן א תכלית פון עצמו וכו' וכו', באט עט מינימום איז עס אנדערש, און ממילא, באט דיס פוינט איז נישט אונזער פוינט די וואך, דערמאנסט מיר וועגן לעצטע וואך, אבער ממילא, דיס איז א ווערי אימפארטענט פוינט, באט ממילא, אויב מ'וויל וויסן וואס ס'איז וויאזוי צו זיין א גוטער מענטש איז זייער וויכטיג צו וויסן וואס א מענטש איז, וויטש איז אנאדער וועי אוו אסקינג די קוועשאן פון וואס א נשמה איז אדער וואס א נפש איז, ווייל נפש איז דאס איז נאך א ווארט פאר מענטש, דזשאסט טו בי ווערי קליר, נישט אזוי ווי עגעין די אנדערע מאדערנע פשט פון נפש גייט צוזאמען מיט די מאדערנע פשט פון גוט, אויב גוט איז וואטעווער באקומט פאנטשט ארויס סאודעס פון די סאודע מאשין. דעמאלטס איז א גוטע, זיין נשמה איז עפעס א, עפעס א שטיקל קאנעקטאר פון די סאדע מיט די באטן וואס קומט ארויס אדער עפעס אזוי. אבער טאמער איז א גוטע מענטש עט ליעסט אזוי גוט בתוך עצמו אזוי ווי א סאדע מאשין איז גוט וואס גיבט ארויס סאדעס און אזוי ווייטער דעמאלטס איז ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן. וואס פאר א סארט זאך א מענטש איז, וואס פאר א סארט זאך די נפש פון די מענטש איז, ווייל צו זיין א גוטע מענטש דזשאסט מיענס טו בי א מענטש, דאס פון דעם איז געקומען די לענגווידזש, אזוי ווי צו זאגן א אדם השלם, יא א גאנצער מענטש, א גאנצער מענטש איז ליטעראל, נישט אזא מענטש וואס האט גאנץ גאנצע שס אדער עפעס, ער איז א גאנצער מענטש, א אנדערע מענטש איז פלעין א האלבע מענטש, נאכנישט אנגע זוכה געווען צו זיין א גאנצע מענטש. אין זיין אין זיין גוף קליערלי דעטס דעטס וויי ווי טאלק אבאוט נפש באט נפש איז דשאסט אנאדער וועי ווי מ'קען געטען צו דאס פון וואס עקזעקטלי ס'מיינט אמת'דיג א מענטש פינגערס איז נאר א קודם כל נישט אלע מענטשן האבן פינגערס ווייל דעמאלטס איז עס איין סארט פראבלעם ווייל אויב זיי האבן נישט קיין גוטע מידות האבן זיי נאך א פראבלעם די זעלבע אזוי ווי א מענטש אן פינגערס זעלבע זעלבע אזוי ווי נישט גוטע פינגערס אזוי פארדעם האט מען געלערנט אין שמונה פרקים אזוי ווי א מענטש פארשטייסט אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין פינגערס און זענען סאמהאט האלבע מענטשן, זיי קענען זיין זיי זענען נאך אלץ מענטשן אבער נישט אינגאנצן שלימות'דיגע מענטשן, האבן נישט, אין אנדערע ווערטער זענען נישט בפועל מענטשן, נישט עקטשועלייזד אלע זאכן וואס מיינט צו זיין א מענטש איז א גוף, א מענטש בתור גוף, די זעלבע זאך א א בתור נפש, אדער אין אנדערע ווערטער בתור וואס נאך ס'איז צו זיין א מענטש, וואס דארף דאס פרואוון און מ'דארף דאס מסביר זיין פארוואס דאס איז נישט גענוג צו זיין א געזונטע גוף צו זיין א מענטש, דערפאר דערפאר דארף מען וויסן.

זי איך האב געכאפט א זאך און כ'האב ליב צו הערן קריטיק אויף אידן חס ושלום איך האב געכאפט א זאך אז אידן חס ושלום געוויסע מענטשן האבן עכט א פראבלעם אז זיי פארשטייען נישט אז ווען איינער איז אינמיטן א סענטענס רעדט מען נישט אריין מען קען אפפרעגן די גאנצע זאך זאגן ס'איז פאר פייער און פאר וואסער באט לעט די גיי פיניש היז סענטענס און איך האב באמערקט אז מען לערנט גמרא און די פוסקים, די וועג וואס אונז לערנען איז, ווייל די גמרא אליינס טוט עס נישט עכט, אבער די וועג וואס אונז זענען צוגעוואוינט צו לערנען איז, אז מען האקט אפ א מענטש אינמיטן א סענטענס, איינער לערנט א פרק משניות, א פרק משניות איז לייק א סענטענס, אלמאסט אלל פרקים, סאמטיימס איטס לייק א האלפע פרק, צו פארשטיין וואס ער זאגט וועגן די נושא, יו העוו טו לעט אים ריעד סיקס ליינס, באט אונז זענען צוגעוואוינט די מענטש וואס האט געדרוקט די גמרא האט אריינגעדרוקט איין ליין משנה, נאכדעם גמרא פרעגט, העלא, לאז דער משנה אויסרעדן! ס'איז דאך א חיי רעה! כ'זאג נישט אז מען מעג נישט פרעגן, מען דארף פרעגן. באט לאז די משנה זאגן, דעטס וואי די עכטע דרך הלימוד איז צו לערנען די גאנצע פרק משנה אדער די גאנצע נושא, וואטעווער איט איז. נאכדעם קענסטו לערנען די גמרא. די זעלבע זאך לערנסט גמרא, גייט גלייך צו רשי. אזוי ווי די שאטנשטיין טיטשער זיי וואנטעד דו דיס. גמרא מיט האלאו לאז די גמרא רעדן, ליסטען טו אים פאר פייוו סעקאנדס. יור האנדרעט פערסענט רייט. סאו איך האב געכאפט אז די די די נארישקייט וואס אידן טוען עס קומט פון די קר י און דעטס וואי איי סעי פאר די זעלבע ריזן פארשטייט מען נישט קיין גמרא און פארשטייט מען נישט קיין משנה און פארשטייט מען קיין חומש. מען לאזט נישט קיינעם נישט אויס זאגן א גאנצע סענטענס. אקעי, עניוועיס, דעטס סתם פראסטרעישאנס דעט איי העוו. מיין נישט דיך, ס'איז נאר א משל ס'איז נאר א משל פאר די גאנצע פאר די אלע זאכן, נאו איטס לייקע ריעל טינג, איי דאנט נאו וואטס די פשט. איי וואז וואנדערינג אויב די ראב"ד למשל די ראב"ד מגדיר די ראב"ד אויף די זייט פון די רמב"ם איז אויך א גרויסע חסד, דארפסט דרינגען נאכדעם, לעט די רמב"ם סעי היז הלכה, אמר ר' אברהם זה הבל.

טריי צו פארשטיין מיין וואס איך מאכן בעסער צו ארויסברענגען לייק מ'דארף פארשטיין אז א גוטע מענטש איז איז די סעים איז אנאלאגאס צו א גוטע פען. נאר רוב מענטשן כאפן דאס נישט, זיי מיינען אז גוט, דעי דאנט נאו וואט גוט מיענס, באט דעי דאנט דעי דאנט כאפן אז דאס איז עטליעסט, אגעין, ס'קען זיין אז ס'מיינט נאך, אבער ס'מיינט עטליעסט דאס. דאס איז איין גרויסע חידוש. חידוש גדול ונורא. איטס בעיסיק וועי אוו טינקינג באט ווי'ר סאו יוזט טו לייק אלל קיינדס אוו מאראל רעלאטיוויזעמס דעט ווי דאנט רעלייז דאס. וואס הייסט א גוטע קאמפיוטער? אז ס'קאמפיוט גוט. וואטעווער א קאמפיוטער איז אגעין די אנדערע ווערטער גוט איז תלוי אויף וואס די זאך איז אויב סאיז אויב סאיז געמאכט פאר דעיס איז עס גוט פאר יענץ אויב סאיז געמאכט פאר עפעס אנדערש יו קענט דזשאסט בי וואטעווער יו וואנט. וואס איז גוטע גמרא? ס'ווענדט זיך ווי ס'שטייט דא. דיפענדס וואט א גמרא איז. נאט דיפענדס נישט ווי ס'שטייט דא ס'ווענדט זיך וואס א גמרא איז.
פארוואס פארוואס דער קאנטעקסט? איי דאנט טינק עס ווענדט זיך וואס די קאנטעקסט. די קאנטעקסט איז גאנע מעיק איט סאמטינג עלס.

דעטס נאט וואט א פאט מיענס, איף יו סעי איים סטענדינג אן איט דען איטס א סטעפ, נאו א פאט איז אלסאו קוד בי א סטול סאמטיימס, איך זאג נישט אז א פאט איז נישט קיין סטול, פאטס העפען דעם סאם האו טו בי סטולס, דעי אר שוואכע סטולס באט. איך רעד פון די ווארט פאט, א טאפ איז נישט קיין זאך וואס מען שטייט אויף, ניין ניין דו פארשטייסט מען קען נישט, דעטס וואט איטס ווערי אימפארטענט, קאוז יו אר נאט טאלקינג אבאוט די פאקט, די פארקערט דעטס וואט

אויב א מענטש איז פלייש דעמאלטס דארף ער נאר זיין פליישיג. פאן איז א זייער קאמפליצירטע זאך דא די שיטה אבער ס'דא נאך אנדערע שיטות. יעצט דיסטרעקט עס דיך ווייל אנז האבן עס נישט דארפסט עס ניצן. אבער דאס איז נאך א שאלה אין הכי נמי. אקעי בקיצור, לעטס גאו בעק, דעטס דזשאסט וואי, דעטס אלל, דעטס די ענסער טו די קוועשן וואי, און דאס איז סאמוואט אימפארטענט, וואי אז אין די רמבם'ס וויו, אין די וועג וואס די רמבם טראכט, צו וויסן וואס א מענטש איז, איז אלעס, ס'מאכט אלע נפקא מינה'ס צו וויסן וואס א מענטש דארף זיין. ווייל גארנישט דארף נישט זיין נאר וואס ער איז, דאס מיינט א גוטע זאך מיינט א זאך וואס איז וואס ער איז, און א שלעכטע זאך איז עפעס וואס איז נישט וואס ער איז. איז נישטא קיין וועג פון א קאפ צו זיין שלעכט נאר זיך צו גיסן ארויס וואסער פון אים, ווייל איין א קאפ האט איין דזשאב, אדער מ'קען זאגן איין פאנקשען, איין דעפענישן, דאס איז וואס קאפ מיינט, אז ער דארף לאזן וואסער. און וויאזוי ווערט א קאפ אויס קאפ, קענסט קוקן מסכת כלים און זען, אויב ס'רינגט ארויס וואסער איז אויס קאפ, אויב ס'איז צו גרויס צו קליין, צד איז דאס אלץ פרטים, ס'איז אלץ, מען רופט עס עקסידענטס, ס'נישט, שטערט נישט, ס'איז א מקרה. אבער די אויב ס'לאזט אויס וואסער אפילו עס איז שיין און הערליך, טא, איז עס א שלעכטע קאפ, רייט? ס'קען זיין א גוטע דע, א גוטע דעקארעישאן, ווייל א קאפ איז נישט קיין דעקארעישאן. גוט, קען זיין די שטיקל גלאז איז אויך א קאפ און אויך א דעקארעישאן, נישט קיין סתירה, מען קען זיין א באנטש זאכן. אבער מצד קאפ. איז דארף ער נאר האלטן וואסער און אויב ס'פעלט אים דאס איז ער א שלעכטער קאפ. סאו במילא אויב א מענטש און דעטס סעים טינג וויט א מענטש א מענטש א מענטש קען אויך זיין א עירוב יא מען לערנט אין מסכת עירובין א מענטש קען זיין א מחיצה שבת אקעי מען קען מאכן א מחיצה פון א מענטש אויב ער ווייסט נישט דערפון באט וואטעווער יא אמאל דארפסט א מחיצה שבת שטעל אוועק א מענטש א מענטש סטענדינג עז א גוד מחיצה איז נאט ביאינג א גוד מענטש. והא ראיה מען קען מאכן א מחיצה פון קאפ קעיקס אויך. סאו מען דארף נישט קיין מענטשן פאר דעם. די מענטשליכקייט פון אים מאכט נישט די מחיצה. פונקט פארקערט מענטשליכקייט שטערט קאוס די דעת פון א מענטש שטערט דארף מען צובינדן מאכן אויס מענטש אביסל.

נו? די ווילסט צוריק גיין צו פלעיטאו, נו? דעט די גאי דעט סעד דעט מען איז די מעזשער אוו אלל טינגס, הו סעד דעט? פראטעגאראס אר הועווער? אקעי, הועווער. מען איז די מעזשער אוו אלל טינגס איז ליטערלי סעאינג דיס, דעט וואט איז א טינג איטס וואט איי קען דא וויט איט. ענד די גאנצע זאך פון פלעיטאו און סאקרעטיס וואס אריסטאטעל האנדרעט פארצענט אגריס וויט איז דעט דיס דאזענט ווארק. פאר וועריאוס ריזענס איך געדענק עס נישט יעצט אויסענווייניג. יו קענט, אין אדער ווארדס, טינגס דאונט, יו קענט דזשאסט, איטס נאט סעמענטיקס, יו קענט דיפיין טינגס האועווער יו וואנט.

איך וועל דיך ווייזען פארוואס. ווייל למשל אז דו נעמסט א א ביקאז דערס סאמטינג אדערווייז דערס גאנט בי סאמטינג עקסטרע אין איט סאו טו ספיעק. אין אנדערע ווערטס אז דו נעמסט איף יו יוז א ביג א ביג כ'ווייס וואס אדערווייז דערס גאנט בי פארטס דעט דאנט געט עקספלעינד רייט. אז דו נעמסט א א נו אויב דו נעמסט א פרינטער און דו נוצט עס פאר א פעיפער וועיט יא.

ארטיפישעל פארמס דאנט ריעלי העוו א גוד אין דעם, זיי אנלי העוו, זיי אנלי העוו ביסיידס אדער טינגס. אה דעס אק, כ'האב נישט געזאגט די גאנצע שיעור אוי. בקיצור, איך וויל לערנען רמב ם אדער איך וויל לערנען אריסטו על הסדר, ווייל דעמאלטס קען מען קענען פארשטיין אלע זאכן די ריכטיגע וועג. ס'דא זייער אסאך זאכן צו צו פארענטפערן. איך נוץ אלעמאל די משל פון א פון א קאפ, אבער א קאפ איז אביסל מער קאמפליקעיטעד, א קאפ איז נישט עכט א קאפ.

ווי ווי האלט איך דא? סאו דעטס אלל, דאס איז פארוואס, עגעין דאס איז אלס געווען א הקדמה, יו סי דאס איז אנאדער ריזען וויי נאט דעט איי סטאפ פיפל קאוז איטס דרך אגב. דאס איז נאר געווען צו מסביר זיין פארוואס איך דארף וויסן וואס א נפש פון א מענטש איז צו וויסן וואס א מענטש זאל זיין, אקעי? אנד דאס איז אימפארטענט ביקאוז יו קענט טשוז טו בי סאמטינג עלס אין דיס וועי, יו קענט טשוז טו בי סאמטינג עלס, יו קען טשוז טו בי א בעד פערסאן, דערס אנלי טו טשויסעס, וואן טשויס, יו קען בי א גוד פערסאן אר א בעד פערסאן וויטש מינס א פול פערסאן אר א האלף פערסאן. א גאנצע מענטש אדער א אדם השלם אדער א חצי אדם, א אדם חסר. מ'קען נישט זיין, עס איז נישטא קיין אנדערע זאך. יעצט איז דא מער ווי איין וועג צו זיין א אדם השלם, אנדערע ווערטער איז דא ווערייטי צווישן מענטשן, יא קיינער זאגט אז ס'נאר דא איין זאך ווי עס דרוקט זיך אויס מענטשן, באט איטס גאנע בי, ס'גייט זיין ווייניגער משנה, ס'גייט זיין ווייניגער וויכטיג לגבי די עצם זאך. למשל, אויב וועסט זאגן אז די, כ'מיין, דו פארשטייסט וואס איך זאג, למשל אויב וועסט זאגן אז א גוטער מענטש איז א גוטער, ער טוט חסד, כ'ווייס, יא, סאו אויב ער איז א גביר טוט ער חסד מיט זיין געלט, אויב ער איז א ארימאן טוט ער חסד מיט זיין ברויט, אויב ער איז אין אפריקע טוט ער חסד אויף נוסח אפריקע, און טאמער ער איז נוסח אשכנז טוט ער חסד נוסח אשכנז, דערס א לאט אוו דיפרענט וועיס, דערס א לאט אוו דייווערסיטי, באט דעט דייווערסיטי איז דרך אגב, דייווערסיטי איז במקרים, די חסד איז אלעמאל די זעלבע, רייט די זעלבע זאך לגבי שכל און אזוי ווייטער, אסאך מענטשן ווערן צומישט, למשל ווען די רמב ם זאגט אז א מענטש איז שכל, און זיין שכל איז געווען ראונג, סאו אקעי, איך גיי נישט אריין צו ס'מאכט ראונג טוישט עפעס, אבער דאס איז די קשיא אזא קליינע קשיא. ווייל אלעס ס'דא אסאך סארט שכל אסאך סארט חכמות און מ'דארף וויסן וועלכע זענען די אמת'דיגע חכמות און אזוי ווייטער באט ס'איז וויאזוי הייסט עס ס'איז נישט שטערט מיך נישט אז ס'דא נאך א באנטש פון חכמות אויף די וועלט אז איינער זאגט עס אין אזא שפראך און איינער זאגט עס אין אזא שפראך דאס טשעינדזשט נישט רייט? אבער ס'קען מען נישט זאגן אז די שכל איז ראנג, וואס איז געמיינט צו זאגן? נאך די די זאגסט אז יענער איז ראנג איז נאך אלץ אונטער די וועלט פון שכל? דאס מיינט? יא יא אין אדער ווארדס דעירס נאו ריעלי לעטס סעי דעירס נאו סאטש טינג עז ראנג שכל, אנלי פארשעל שכל און פול שכל. סא ס'איז נאט אין דעט פארט, אדער ער דאס זאגט, עטיקס זאגט אין א אלטמאדישע שפראך, און ס'איז נישט ריכטיג, אונז האבן א בעסערע שפראך, און אזוי ווייטער. סא, ס'איז נישט עדווענסד, עגעין, ס'איז א גוטע ווארט עדווענסד. באט איטס סטיל שכל. איטס סטיל טרו, און ס'איז סטיל שכל, סא ס'שטערט מיך נישט. אזוי ווי איך האב געזאגט, ער איז נישט געווען קיין בעל חסד ווייל די געלט וואס ער. איטס סימילער, איטס אנאלאגי, ער איז נישט געווען קיין בעל חסד ווייל די געלט וואס ער נוצט איז שוין אוט אוו סירקולעישן און מען קען נישט היינט פארקויפן די געלט, אין הכי נמי, אויב וועסטו היינט געבן צדקה מיט יענע געלט ביסטו נישט יוצא, אבער ער איז געווען א גוטער בעל צדקה ווען ער האט געגעבן אלטמאדישע געלט, פארשטייסט? דאס איז זייער די זעלבע זאך, די מענטשן ווערן זייער צומישט וועגן זיי כאפן נישט וואס ס'מיינט, וואס ס'מיינט א דעפענישן, וואס ס'מיינט א, דער רמב"ם זאגט א גאנצע צייט אז די עיקר קאנפיוזשן פון מענטשן איז זיי ווייסן נישט וואס איז א עצם און וואס איז א מקרה, וואס מאכט א זאך וואס ס'איז און וואס מאכט אים נישט וואס ס'איז. סא רוב מענטשן מיינען אז א מענטש מיט גרויסע פאות איז א צדיק, א מענטש מיט קליינע פאות איז א קלענערע צדיק, אבער דאס איז נישט קיין חילוק ווייל דאס איז נישט, פאות איז נישט אפילו פארט פון די מענטש, קען זיין פונקט אזוי מענטש מיט פאות און אן פאות, דערפאר פאות דאנט מעיק יו א פערסאן, דאנט, קענט מעיק יו איווען א גוד פערסאן, איט קען מעיק יו א פערסאן וויט גוד מקרים, ס'דא, קען זיין ס'איז אפילו מצוות און עבירות, איך זאג נישט אז אז ס'נישט קיין מצוה צו האבן פאות, אבער ס'מאכט אים נישט קיין גוטע מענטש, איט קענט, איטס ווערי אימפארטענט טו רילייז ווייל דאס האט צוטון מיט די גאנצע שמועס פון מצוות און מידות און אזוי ווייטער, באט די קאפונים, די רמב"ם איז זייער זיכער אז. עניטינג וואס האט צוטון מיט די מקרים פון א מענטש קען נישט מאכן א מענטש פאר א גוטער מענטש. מען דארף מאכן די מענטש פאר א גוטער מענטש וואס די מענטש לעבט אין דעם, ער טוט דאס, און אזוי ווייטער. ווייל פאות, ווייל אויב א מענטש, אזוי איך האב יעצט געזאגט, א מענטש וואס דיסיידט וואס א גוטער מענטש איז וואס א מענטש איז, רייט? ניין, די זעלבע וועג ווי וואס דיסיידט וואס א גוטער טאפ איז, וואס א גוטער טאפ איז. סאו די ערשטע זאך וואס איז מעכב לכל הדעות עגעין, ס'קען זיין ס'דא נאך תוספות, וואס איז מעכב איז אז די קאפ טאפ זאל קאכן און ס'זאל נישט צופלאצן, ווען מען לייגט עס אויפן פייער און וכו' וכו' רייט? דאס איז מעכב, אן דעם האט מען נישט קיין גוטע טאפ, ס'הייבט זיך גארנישט אן, ס'קען זיין איך וויל נאר א זייער ספעשל טאפ און אזוי ווייטער, באט די ערשטע זאך דארף עס זיין א טאפ אקעי, זעלבע זאך אויב אויב מ'איז א מענטש דארף עס זיין א גוטע מענטש און דאס איז א מושכל ראשון דאס איז פאר עניטינג הייבט זיך אן, דאס פארשטייען אונז, דערפאר. עניטינג וואס דו ווילסט זאג קלעימען וואס טענה'ן מאכט א מענטש פאר א גוטע מענטש מוז זיין אזעלכע זאכן וואס מאכן אים א גוטע מענטש עטליסט עטליסט רייט ס'קען נאך ווען איינער זאגט ווייסט אבער א גוטע טאפ אויב איך לייג צו שיינע קאלערס אויפן קאפ אדער פיקטשערס מאכט עס אויך א גוטע טאפ מעיבי איט עדס סאמטינג טו די גוטסקייט אוו די טאפ איך ווייס נישט אבער ס'איז זיכער נישט די עיקר. אה, דאס מיינסטו ווייל ס'האט נישט די פאות? ס'דאזענט מעיק הים א גוד פערסאן אין די סענס אוו א פערסאן האבן פאות און נישט און אזוי ווייטער לאמיר זאגן מען קען מזל האבן מען דארף מזל האבן וויאזוי עס מאכט אים א גוטער מענטש אבער האבן פאות על דרך הפשט סתם איך האב לאנגע פאות מאכט מיך נישט קיין גוטער מענטש ווייל ס'מאכט מיך א מענטש מיט פאות דאס איז די חילוק פון די עצם און די מקרה. אין הכי נמי אויב ס'דא טעמי המצוות פארדעם זאגט די רמב"ם איז מען נישט כמעט נישט יוצא מען ווערט נישט קיין גוטער מענטש ווען מען טוט מצוות אן טעמי המצוות. אויב פאות לערנט מיך אויס צו זיין אנדערש פון די גלח וואס גאלט פאות און דורכדעם האב איך ריכטיגע דעות, אה, אוודאי די פאות מאכט דיך א גוטער מענטש. דעטס וואט די רמב"ם מינס ווען הי סעיז מצוות אר עצות דאט ברינג יו טו בינג א גוד פערסאן. באט מצוות אין דעמסעלף אר נאט די דעפענישן אוו א גוד פערסאן, ביקאז דעטס דזשאסט נאנסענס. עס איז עקסידענטעל טו יו. איז די קרעקט ווארד. לאמיר זאגן אז ס'איז עקזעקטלי. ס'קען זיין אז ס'איז א גוטע זאך צו פעינטן א טאפ, אבער ס'מאכט נישט קיין גוטע טאפ, עספעשעלי אויב די טאפ ליקט.

פשוט הייס, ווי העוו טו אופן די ווינדאוס, פשוט טו האט אווער היר. דאס איז געווען ווי אונז האבן געהאלטן, וואס אונז האבן אויפגעטון לעצטע וואך. פארשטייסט? דעטס אלל. ממילא, ווילן אונז אביסל רעדן א משהו, ווייל מיר גייען ממשיך זיין אין די נקודה, א משהו, הגם מען דארף אסאך בעסער פארשטיין די מעטאפיזיקס, באט כ'קען נישט יעצט. ממילא קענען אונז א משהו ממשיך זיין צו פארשטיין. אפשר בפשטות, נישט ביי די וועי, אן קיין פענסי זאכן, וואס איז דאס א מענטש? פארשטייסט? ווען מ'פארשטייט וואס איז דאס א מענטש, וועט מען פארשטיין וויאזוי די גאנצע זאך הייבט זיך אן. אקעי? שטימט? יעצט, אונז קענען צוריק גיין למשל צו אונזער פרק ד' דא אין יסודי התורה, און דער רמב"ם זאגט, ער הייבט אן פון דעם וואס א מענטש, לאמיר פארשטיין ווייל פריער האט ער גערעדט אין פרק ד', אנהייב פון פרק ד' האט ער גערעדט פון דעם וואס א מענטש, אזוי ווי אלעס אנדערש, ביי די וועי, ווערי קלער, ווערי אימפארטענט טו רילייז, אזוי ווי אלעס אנדערש אונטער די לבנה, אזוי ווי אלעס אנדערש למטה מן הרקיע אויף די וועלט, המכונה די וועלט, איז געמאכט פון פיר יסודות, איז א מענטש אויך געמאכט פון פיר יסודות, קען זיין ס'איז געמאכט פון זייער קאמפליקעיטעד צירוף פון פיר יסודות און אזוי ווייטער, און ווען מ'עסט למשל גייט אביסל מער, דעטס וויי יו גראו, אלל קיינד אוו פענסי טינגס, דאס איז אבער. די אימפארטענט, און דיס איז אימפארטענט, דיס איז פארט אוו בינג א מענטש, די די זאך, דאס וואס אונז רופן די גוף פון די מענטש, אדער די נפש ה הצומח, באט איטס ריעלי אלסא א נפש, דעטס וויי הי איז בינג טריקי אווער היר, ביקאז איטס אלסא א נפש, איטס קאלד נפש הצומחת אדער נפש הבהמית פון די מענטש, אקעי? נפש הבהמית, און איך קען נישט, איך בין נישט דא צו מסביר זיין דאס, איך וויל נאר מסביר זיין איין נקודה, נפש הבהמית איז דאס וואס מאכט. די פרינציפל אדער די אדער די ארגענעזעישן אדער די צורה רייט די צורה פון אלע זאכן אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט אלעס האט א צורה יא די די די א שטיין האט א געוויסע צורה פון א שטיין און א לעבעדיגע זאך האט א נאך מער א צורה פון א לעבעדיגע זאך און וויבאלד א לעבעדיגע זאך איז אנדערש פון א שטיין האט טוט מער זאכן מער בעיסיק דעפענישן עטליעסט טוט מער זאכן א שטיין פאלט נאר אראפ סטרעיט און א א גראז וואקסט אויכעט נישט נאר ארויף נאר צו אלע זייטן סאו ס'טוט שוין דריי זאכן. עז סימפל עז דעט, מער קאמפ, נישט נאר דרײַ, ס'איז ריעלי אלסא אבאוט דיפרענט קוואליטי טינגס, רייט? סאו איטס נאט אנלי איט איז א סערטען איט עקספענדס און ריעלי איט עקספענדס אקארדינג טו א ווערי ספעסיפיק פלען, סאו עס עקספענדט נישט סתם אין די וועלט אריין, ער גייט, האט א געוויסע מהלך און די מער קאמפליקעיטעד סארט מהלך א מער סאפיסטיקעיטעד סארט מהלך פון א שטיין וואס טוט נאר איין זאך בעסיקלי, דערפאר הייסט ער א נפש. די סעים טינג, וואט ווי קאל נפש איז די סעים טינג עז די נעיטשער אוו א סטעין, אוו א סטאון. א סטאון האז א נעיטשער, אין אדער ווארדס איטס א סטאון ענד נאט סאמטינג עלס. ענד איט האז א סערטען נעיטשער, וואס וואס אונז האבן געלערנט צוויי וואכן צוריק, ס'שטייט, ס'פאלט, ס'טוט אלע מיני זאכן וואס שטיינער טוען. שטיינער טוען זאכן, ס'איז נישט טוען גארנישט, זיי טוען זאכן. זייער ווייניג זאכן, באט זיי טוען איין זאך, מער ווייניגער. און ביימער טוען נאך מער זאכן. און וויבאלד זיי טוען מער זאכן. די טוען מער זאכן, שבבוים הייסט נפש הבוים, און חיות טוען אפילו נאך מער זאכן, און זיי פילן אויכעט, און זיי רוקן זיך אויכעט אביסל מער ווי ביימער, ביימער קענען זיך רוקן אזוי ארויף און אראפ אבער זיי קענען זיך נישט אויפהייבן און אוועק גיין, מעיקס א ביג דיפרענס, עכ"פ ער טוט א אנדערע סארט זאך, און די סעים רופן אונז א אנדערע סארט נפש, א נפש פון א א נפש הבהמית, אקעי, באט די טינג וויט אלל אוו דיס טינגס איז דעט דעיר נאט. בכלל לעטס טריי טו עקספלעין, זייער זייער זאך, זייער זייער יצירה, און זייער זייער נפש, איז דזשאסט א א טינג וויטש איז חל אויף די אויף די ד' יסודות, אזוי האט די רמב"ם פארשטאנען עט ליעסט, איטס נאט דאזענט עקזיסט, איט קענט עקזיסט, אה כ'האב שוין געזאגט די שיר אמאל יא? כ'ווייס נישט ווי איך האלט דא מיט עניוואן.

וואט דאז איט מין בוודאי נישט נאך א דריטע זאך קיינער האט נישט קיין דריטע זאך דערס נאו דריטע זאך עניווער. נאט פערסאן, אלעס איז דזשאסט גולם וצורה בלבד. דעטס א צורה. נאו איי דאנט איי דאנט נאו דעט דעטס דעטס די טינג איי דאנט נאו וואט דיס ווארד בלבד מינס עקטשעלי רייט נאו געדענק נישט וואס ס'מיינט אז אלעס איז גולם וצורה און די גולם איז פיר יסודות ניין, אה, איך ווייס וואס ער זאגט, סארי, איך האב עס נישט פארשטאנען, יו יו דזשאסט נאט, יו דזשאסט נאט, דו ווילסט ליינען די די ליין, איך קען דאס ליינען, איך האב עס נישט געליינט, איך האב עס נישט, כ'האב נאר געזאגט אויסענווייניג זאכן וואס שטייען. דא שטייט אזוי, ארבעה גופים האלו די פיר גופים, בפני עצמו, רייט, די ד' יסודות דעמסעלף, זיי זענען די יסודות, אנדערע זאכן זענען געמאכט פון די יסודות, פלאס גו חומר וצורה. מה שאין כן די יסודות דעמסעלף אר דזשאסט סימפל עפר מיט די חומר פון עפר און די צורה פון עפר. דעטס אלל איט מיענס בלבד. מה שאין כן א בוים. ער רעדט אויף די עקשועל פיר יסודות. עקזעקטלי. מה שאין כן א בוים אדער א שטיין אדער א מענטש איז איז גולם וצורה אבער שהחומר שבו איז שוין צוויי זאכן. דעטס וויי הי סעפערעיטס. ס'איז אנאדער סטעפ היר. הי סעפערעיטס אינטו פאר טינגס. עקזעקטלי. סעפערעיטס אינטו דאוז פאר טינגס. באט ביסיידס סעפערעטינג אינטו דאוז, אין אדער ווארדס, ביסיידס פון סעפערעטינג אינטו דאוז פאר טינגס איט אלסאו לוזעס איטס פארם ווען הי סעפערעיטס אינטו דעם. רייט? סאו לאמיר פארשטיין, אין אנדערע ווערטער, די חומר, די יסודות, דעי סטעי פארעווער. עטליעסט פון ששת ימי בראשית און ווייטער, אקעי? פארדעם איז א דיפרענט דיסקאשען. באט די יסודות עטליעסט סטעי פארעווער, ווייל זיי זענען דזשאסט סימפלי א חומר פון עפר און א צורה פון עפר און ס'בלייבט פאר אייביג. אקעי? מה שאין כן עניטינג וואס מ'מאכט פון זיי. האט שוין נאך א חסרון, זיי זאגן דו ביסט נישט צוגעגאנגען, יו וואנט טו גאו טרו עווריטינג אגעין, בקיצור די וואשינג און אלעס אנדערש האט א חסרון, עס איז א חומר וצורה, נאר למשל א שטיין קען אביסל ווערן, קען איטס עקטשעלי נאט אינטייערלי טרו קאוז די רמבם זאגט שפעטער אדער פריער אז אז די וואסער קען אביסל ווערן עפר אבער על כל פנים די אין דזשענעראל איט דאזענט טשעינדזש, אבער מה שאין כן א זאך וואס איז געמאכט פון זיי. טשעינדזשעס אין צוויי וועגן really, רייט? אין אדער ווארדס איט טשעינדזש לוזעס איטס פארם ביי סעפערעיטינג אינטו איטס פארטס, אינטו איטס יסודות, סאו ווען ווען נעמט א א קאפ קעיק און נעמט צונעמט עס צוריק צו חומר צו אש מים רוח עפר, סיי ס'ווערט אויס קאפ קעיק, ווי גייט די קאפ קעיק איך ווייס, די זעלבע פלאץ ווי די לאך פון די דאונאטס גייען? ס'גייט אין ערגעץ נישט, איט דזשאסט דיסעפיערס, רייט? און נישט נאר דעם, נאר די חומר בלייבט אויכעט נישט ווערי אימפארטענט, די חומר פון די זאך, דאזענט איזער עקזיסט ענימאר, עקזעקטלי, קאוז דעט איטסעלף איז ריעלי א פארם וויטש איז קאמפאונדעד וויט טו, ס'איז א חומר'דיגע פארם. איי דאנט נאו וואט דעט וואלד מין, איטס א לאוער לעוועל, לייק א לאוער לעוועל, דער חומר וצורה האט אסאך לעוועלס, איין חומר וצורה קען ווערן א חומר פאר די נעקסטע זאך, סאו די חומר פון די דאנאט איז אויך נישט סטעיבל אין איטסעלף. סיי עס האט נישט קיין סטעיבל צורות דאונט סטעי פאר עווער, און די חומר איז נאט סטעיבל און איז אויך נישט סטעיבל ווייל עס צוטיילט זיך צוריק צו וואסער און לופט און וכו' וכו' און דעטס א לאו אוו נעיטשער אלע זאכן וואס זענען געמאכט פון די פיר זאכן צוטיילן זיך צוריק און אזוי ארבעט די וועלט און ממילא איז א סטעיט נישט סטעיבל זיי בלייבן נישט אויף אייביג אנדערע ווערטער זיי האבן נישט קיין טבע. עס פלאגט זיי בלייבן, זיי האבן א טבע פון די מין אדער וואטעווער, נישט, זיי בלייבן נישט, דעטס א ווערי וואן אימפארטענט קאנדישאן, דעטס די בעיסיק רמבם'ס פיזיקס ריעלי, בעיסיק פיזיקס, אקעי? איז בעיסיק פיזיקס, עניטינג פאסט די יסודות גאוס בעק טו די יסודות, יסודות סטעי ווער זיי אר, מאר אר לעס, אביסל טוישט זיך עס, אקעי? און באט די אימפארטענט חידוש יו שוד ריעלייז איז דעט אין זייער נפש גייט אויך, ער מאכט עס אביסל נישט קלאר דא, איך מיין אז עס איז בכוונה, איז היידינג סאמטינג, באט זייער נפש גייט דיסעפיערס, רייט? ווען א נעפ, ווען א בעל חי, ווען א א בעל חי האט א נפש, אנדערע ווערטער האט א צורה. רייט? א בהמה, ווען א בהמה שטארבט, איז די נפש הבהמה דזשאסט סטאפס עקזיסטינג, פאפס אוט אוו עקזיסטענס, ביקאז ס'איז נישט דא מער קיין בהמה, און אויך די חומר פון די בהמה גייט ווערט צוריק זאמד, און וכו' וכו'. און אויב ס'איז דא זאכן וואס נעמט אסאך צייט, נעמט עס אסאך צייט, שטערט מיך נישט. און די רמב"ם זאגט דאס איז וואס עס מיינט די פסוק אדם עפר אתה ואל עפר תשוב. איי איז נישט נאר עפר? אין הכי נמי רוב עפר. בסדר, קשיא פון א מעשה, פונקט פארוואס שטייט נאר עפר, אבער די ווארט איז די מענטש, די פארט פון מענטש מיט זיין נפש ווערן צוריק וואטעווער דעי קעים פראם און שוין. אקעי? די די די נאו סקיפינג טו די נפש האדם. אקעי און די נפש האדם איז דיפרענט, פארוואס איז עס דיפרענט? די רמב"ם אווער היער דיקלעירס א דיפרענס, דזשאסט טו נאו בעיסיק דאקטרין אוו די רמב"ם, די בעיסיק דיפרענס איז דאס וואס אונז רופן נפש האדם, אין אנדערע ווערטער, אזוי שטייט דא, ביי מיר איז נאמבער ת"ו באט איטס נאט די נאמבער ביי יו, נפש כל בשר היא צ אין הלכה ח' איי טינק איטס אפיס מיר, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו, די נפש פון יעדע מענטש, פון יעדע זאך, איז זיין צורה, און צורה קאמס פראם גאט, באט דעטס אנאדער דיסקאשען טו עקספלעין וואט דעט מינס.

סינס איט וואזנט מעיד אוו יסודות איט דאזנט סעפערעיט טו דעם. אין אנדערע ווערטער, און דאס איז נישט די דעפינישן, די מהות פון יעדע זאך, אדער די עסענס פון יעדע זאך, איז וואס אונז רופן זיין נפש, אדער זיין צורה. א גראז איז א גראז, און א בוים איז א בוים, און א קי איז א קי. אקעי? און וואס איז א מענטש? א טראכטער. א מענטש איז נישט נאר א מענטש איז אלסאו א גראז, און אלסאו א קי, און אלסאו א סטאון, אלל אוו דיס טינגס אלסאו. א טראכטער. איז אלסאו אלל דיס טינגס, וויטש איז א קאמפליקעישאן וואס. נישט די יעצטיגע זאך. אבער נאך א זאך וואס א מענטש איז, ער האט עפעס עקסטער פון דעם, א זאך וואס הייסט דעת, דעת יתירה, מער פון, דאנט סעי ווארדס דעט איט דאזענט סעי ביקאוז איי דאנט נאו וואט טראכטער מיענס, דעת יתירה, אקעי? ביי די וועי הי סעיז עקזעקטלי, הי סעיז וואט איט מיענס, הי דאזענט סעי טראכטער. ענד די דעת יתירה איז דאס וואס מאכט, דאס איז וואס מיינט א מענטש. און דערפאר ווען ס'שטייט נעשה אדם, נעשה אדם, נאו, ריעד, ריעד, כלומר, איט סעיז כלומר.

הי איז ספיקינג דזשאמפט ווערי היי רייט היער, זייער שנעל, ווייל באמת מען דארף נישט גיין אזוי שנעל, איך קען קענסט קוקן איך ווייס נישט אויב איך האב געברענגט יענע פרק אין חלק אין רמב"ם און איטס נאט אין דיס פעידזש באט אין חלק מורה נבוכים חלק א' פרק ע"א די רמב"ם גיבט אסאך אין נאך פלעצער גיבט די רמב"ם אסאך סימפלער, ווי אר דזשאמפינג ווערי קוויקלי טו וואט איז א פערסאן.

אוטאמעטיקלי אר אלוועיס וואט דעי אר, סאו איטס אלוועיס א פראסעס אוו ביקאמינג אוו ביקאמינג וואט יו אר. און אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אזוי ווי לאמיר פארשטיין אזוי ווי א שטיקל גלאז איז נישט קיין איז נאר איז נאר פאטענשעלי א גלאז רייט אז מען דארף עס בלאזן צו ווערן א גלאז אקעי אבער ס'איז א אין א סערטען סענס איז עס א גלאז רייט רימעמבער די קאנצעפט אוו פאטענשעל סעיז דעט עווערי פיס אוו גלעס איז אין סאם סענס אלסאו א גלעס און אלסאו א שענדעליר.

ס'איז אמת, אבער ס'איז גאנץ ווייט. מה שאין כן א.
אקטשעל פיס אוו גלעס. א פיס אוו גלעס וואס איז שוין האלב, איז שוין האלב צובראכן, איז שוין נענטער. לאמיר זאגן דעטס א סימפל משל, איטס נאט א קארעקט משל. אקעי? אר די רמב"ם, די אריסטאטעל'ס משל איז סאמטינג לייק דיס. כ'ווייס איך האב דיר שוין אמאל געזאגט די שיעור דא? ניין. א מענטש, ס'דא מענטשן וואס זענען, וואס זענען, איך זאג נישט זיין משל, איך זאג מיין אייגענע משל וואס מענטשן האבן ליב געהאט. אן אנדערש'ס משל. די מענטשן, ס'דא מענטשן וואס זענען געבוירן מיט, זענען מוזיקלי טעלענטעד, אקעי? אין אנדערע ווערטער ווייל שוין די בעיבי איז א מיוזישן רייט? ס'איז א בעיבי געבוירן א מיוזישן. עס איז נעיטשער רייט? ער האט א דזשין וואס מאכט אים זייער גוט, זיין טאטע איז א מיוזישן, זיין זיידע איז א מיוזישן, איך ווייס וואס, ער קען זייער גוט שפילן מוזיק אדער זינגען מוזיק וואטעווער. יא? נאו אין וואט סענס איז די בעיבי א מיוזישן? גאנץ א שוואכע סענס, אקעי? וואס מיינט פארוואס? אריסטאטל האט געזאגט סאו, היז טווייס קוד בי א מיוזישען, ער קען קענען ווערן א מיוזישען, ווייל אויב דער וועט קיינמאל נישט לערנען גארנישט, וואטעווער לערנען מיינט, אגעין, איינער איז מוראדיג מוכשר ער דארף נאר הערן איינמאל די ניגון ער קען שוין, וואס א חילוק, דעמאלט דאס הייסט לערנען פאר אים, אויב ער גייט קיינמאל גארנישט לערנען קיין מוזיק, גייט ער נישט קענען שפילן מוזיק, רייט, אנדערע ווערטער גייט ער נישט קענען בפועל שפילן מוזיק, רייט, סאו וואס ווען אונז זאגן אז ער איז מוכשר, יעדער מענטש לאמיר זאגן איז אביסל סענס מוכשר צו מוזיק וואטעווער, וואס מיינען מיר צו זאגן אז ער קען, ווערן א מיוזישן רייט? נאו איווען ווען ער קען יעצט לאמיר פארשטיין דאס איז דאבל קען פארוואס איז דאבל קען ווייל ווען ער לערנט צו זיין א מיוזישן הי לערנד הי ווענט טו מיוזיק לעסענס און ער האט געלערנט איז ער נאכאלץ נישט קיין מיוזישן ווייל ער שפילט נישט קיין מיוזיק ער שלאפט יעצט רייט אריסטו זאגט ער שלאפט ווען א חכם שלאפט איז ער א חכם? ווערי בעיסיק קוועשן דעט אריסטו אלוועיס וואנטס טו נאו ווען יור סליפינג אר יו סטיל וואט יו אר? וועל נאו. די ענטפער איז נאו. די רמב ם און אריסטאטל זאגן ווען א צדיק שלאפט איז ער נישט קיין צדיק. אריסטאטל זאגט אז וועגן דעם שטייט אין די פאומס, אין די ענשענט פאומס, דעט האלף אוו די טיים אלל פיפל אר די סעים. סאמטינג לייק דעט. ביקאוז דער סליפינג? נישט קיין שום חילוק. ווען מען שלאפט איז מען בפועל נישט קיין שום חילוק. דער גרעסטער חכם שלאפט, פאפט, אזוי ווי דער גרעסטער טיפש. און אריסטאטל אליין זאגט אז ס'דא עפעס א חילוק אז אז חכמים האבן בעסערע חלומות, ניין ער זאגט יא. און דאס איז אינערהאלב די סטאר. באט די בעסערע חלומות איז נישט, ניין, נאו, בעסערע חלומות איז ווייל ער האט געטראכט בעסערע זאכן ווען ער איז געווען אויף.

און אזוי ווי די חסידישע ישיבה'שע ווארט וואטעווער וואס איך זאג אלעמאל, א למדן, אזוי ווי א גנב איז איינער וואס גנב'עט און נישט וואס קען גנב'ען, א למדן איז איינער וואס לערנט און נישט איינער וואס קען לערנען, רייט? באט ס'איז יא דא א למדן וואס ער קען לערנען אדער א גנב וואס קען גנב'ען, רייט? סאו דער קען גנב'ענען, אריסטו רופט דאס, און די רמב ם רופט דאס א כח קרוב, א סעקאנד סעקאנד פאטענשעל אדער פירסט עקטואליטי. אנדערע ווערטער, ער ער נישט נאר ער קען ווערן א מיוזישן, ער איז שוין געווארן א מיוזישן, אבער ער איז נישט בפועל א מיוזישן, ער שפילט נישט מוזיק, ער קען נאר. אקעי? יעצט די אינטערעסטינג טינג איז, יעצט גיין צוריק צו וואס מיינט צו האבן א א אונז האבן גערעדט אז מענטשן, צו זיין א מענטש איז געוויסע עקטיוויטיס, ווערי אימפארטענט, אנאדער עווערי סינגעל ווארד העיר איז נאט לייק יו טינק, טו בי א מענטש איז טו האוו א סערטען דואינג, טו קען טו טון א געוויסע זאך, רייט? ווען א מענטש שלאפט איז ער נישט קיין מענטש, טוט אלעס וואס זעלבע זאך וואס בהמות טוען, נישט קיין מענטש, וואס איז א מענטש?

ס'נישט קיין ווערטל. אבער איך פארשטיי. א מענטש בכלל, אזוי א יומען, א מענטשהייט, כ'ווייס נישט, א מענטש איז א זאך וואס טוט עפעס, אקעי? יעצט ווען ער שלאפט טוט ער עס נישט. סאו, אבער, מיט וואס, איז ער נאך אלץ א מענטש, ס'וועט קיינער נישט זאגן אז ער, אפילו דער חכם אדער דער צדיק, אקעי, גאו בעק, דער מיוזישאן. ס'דא עפעס א זאך וואס הייסט זיין א מיוזישאן, רייט? סאו אריסטו זאגט אז דאס האבן א נפש האנושי איז מער ענליך צו א שלאפעדיגער מיוזישאן ווי צו א אויפעדיגער מיוזישאן. און עס איז אויך מער ענליך צו א שלאפעדיגע מיוזישן ווי א בעיבי מיוזישן. רייט? ווייל ס'איז נישט א מענטש ווען דו זאגסט אז א מענטש, למשל א מענטש איז ביכולת צו ווערן א פיליזאף, מיין איך נישט צו זאגן אז ער ער האט באקומען א עביליטי, ער וועט לערנען צו זיין צו לערנען זיין א פיליזאף. ניין. ער וועט לערנען צו זיין א פיליזאף. דער איז אנלי וואן סטעפ ביטווין הים און ביאינג א פילאסעפער. רייט? ער דארף נאר לערנען, נאכדעם קען ער טראכטן, קען ער זיין א פיליזאף. סאו ס'איז נישט אזוי ווי דער בעיבי וואס קען זיין א מיוזישן. כאילו אין מיין משל רייט ס'איז מער אזוי ווי די מענטש וואס האט געלערנט שוין מוזיק וואס ער שפילט נישט וואס ער קען שפילן ווען ער וויל קען ער שפילן דו
פארשטייסט די חילוק? אבער ער איז נישט, ווייל צו זיין א מענטש מיינט נישט צו טון עפעס, דאס איז שוין כאילו די מענטש דארף עס טאקע טון, אקעי? סאו דערפאר ווען איך זאג אז וואס א מענטש איז, איים נאט טאלקינג אבאוט די אדם השלם, די רמב ם ביי די וועי ווען ער זאגט צורת אדם אווער היר איז עקטשעלי טאלקינג אבאוט די פערסאן, א עקטשועלייזד פערסאן, אין אנדערע ווערטער ער האט שוין געלערנט, דאס איז זייער מאדנע, ניין עס איז נישט מאדנע ווייל אזוי פארשטייט ער, די זאך איז באט ווען ער זאגט דא צורת האדם. השלם בדעתו, אין אנדערע ווערטער, דעת יתרה, וואס איז צורת אדם מיינט די מענטש וואס האט שוין געטראכט, וואס האט שוין געלערנט. אין אנדערע ווערטער, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מיינט דער מענטש וואס נאכן לערנען, נישט פארן לערנען, נישט ווען ער איז א בעיבי, ווען ער האט שוין, ווען ער שטארבט. אבער, איף יו וואנט טו עקטשעלי אנדערסטענד, סאו דעטס ווערי וויערד, ביקאז דען וואט איז די, וואס איז דער מענטש ווען ער ווערט געבוירן? דער מענטש ווען ער ווערט געבוירן, וועל, אבער ער איז יא א מענטש, פארוואס? ער איז, ניין נישט פאטענשל פאטענשל, ער איז ערשט פאטענשל מענטש.

ער דארף אמאל טראכטן אדער לערנען די כללים פון טראכטן און דען יו קען עקטשעלי טינק וואטעווער איט איז, באט ער דארף נאר טראכטן. סאו די נפש פון א מענטש, דאס שטייט נישט דא ביי די וועי, די ליין ווארט וואס איך זאג איך שטייט נישט און נישט אין די פרק, סשטייט אין אנדערע פלעצער, סאיז מער אויב די רמב ם, איי פריער עקספלעינד וואנס ביי וואן שיעור מעיבי נאט היער, די רמב ם האט נישט מסביר געווען קיינמאל געהעריג די יסודות באט ער האט עס אלעמאל אנגענומען אלס א דבר פשוט, און סאו איך בין עס מסביר. א מענטש. איז די זאך וואס קען טראכטן, סאו דערפאר ווען מען ווערט געבוירן איז ער אזוי ווי א מיוזישן, ער קען טראכטן, ער קען זיין א מענטש, און ער האלט נאר איין סטעפ אוועק, דאס מיינט ער האט א נפש, דאס איז די חילוק פון א מענטש זיין האבן א נפש און א בהמה, לאמיר זאגן מען קען נעמען א בהמה און אים מגלגל זיין א מענטש, כ'ווייס נישט וואס, ער וועט נאכאלץ זיין צוויי סטעפס אוועק פון זיין א מענטש, א מענטש ווען דאס מוז מען זאגן אז מענטשן זענען עמעיזינג פארן לערנען איז ווייל זיי זענען נאר איין סטעפ אוועק פון זיין א מענטש.

ענטעלעקי, וויטש אריסטאטל מעיד אפ, א ווארד מיענס קאמפליטנעס, איט דאזענט מיען עקטשועליטי, עקטשועליטי איז מאר לייק האו ווי יוז איט אין רעגולער לענגווידזש, און עקטשועלי אין אנדערע ווערטער, קאמפליטלי. אקעי? און א אדם השלם מיינט ער האט שוין געלערנט, און דאס הייסט אמת'דיג א מענטש, אויף דעם ועל צורה זו נאמר נעשה אדם בצלמנו, וואס פארוואס הייסט בצלמנו כדמותנו? סאו וואס דער רמב ם טרייט צו זאגן דא איז, אז בצלמנו כדמותנו מיינט כצלם המלאכים, וואס איז דעות שאין להם גולם, אזוי ווי געזאגט פריער, אדער אויך גאט איז א דעה שאין לה גולם, אבער ס'איז אביסל אנדערש, עד שידמה להם. וויבאלד א מענטש קען פארשטיין זאכן וואס האבן בכלל נישט קיין חומר, און אין דעס, אין דעם וואס ער האט די סגולה, איז ער ענליך צו זיי. דעטס וואט איט סעיז אין דיס ליין, אין דיס ליין, באט איך קענט עקספלעין רייט נאו.
דעטס די חידוש? דעטס די חידוש אויף. דעטס וואט נעשה אדם בצלמנו, ער זאגט נאו, וואס נעשה אדם בצלמנו, ער קען פארשטיין, ער קען פארשטיין.
ער קען אנדערסטענד א קאנצעפט וואס האט נישט קיין חומר. עקזעקטלי. דעט מעיקס הים, די קוד אויף דעט, דעטס וואט מעיקס א פערסאן א פערסאן. די עקטשעלי דואינג דעט, דעטס וואט פוטס יו אינטו גן עדן.

אז א מענטש האט א מעגליכקייט, נאכדעם וואס ער האט עס, פארשטייט ער זאכן וואס האבן נישט, וואס זענען נישט בחומר, זאכן וואס האבן נישט קיין מעטער. אקעי? אנאדער אנאדער וועי אוו סעיאינג, וועל איים נאט גאנא סעי עניטינג. אקעי, דעס איז וואס ער מיינט, יא אוודאי. עטס ווי אזוי, וואס מיינט דאס בכלל זאכן צורות שאינם ב, אינם גולם איז נאך א גאנצע פראבלעם.

וואטעווער וואס שכל, די חומר, און דאס וואס שטייט אין פרק ע"ב, איך האב כ'קען כאפן עס נישט, איך האב עס געטראפן שפעטער, איך מיין איך האב עס אריינגעלייגט שפעטער, די רמב"ם זאגט אז ס'איז א וויכטיגע זאך צו פארשטיין וואס איז די אינטערעסאנט פון א מענטש, וואס איז נישט אינטערעסאנט פון א, פון א בהמה האט נישט, למשל ער רעדט דארט אין פרק ע"ב אז א מענטש הייסט א עולם קט.

איז ביי די וועי איף יו לערן רמב"ן יו'ר ווערי קאנפיוזד, היולי איז אנאדער ווארד פאר פאטענשעל, אקעי? אבער רילי איז מעטער, רילי מינס וואוד, בכל אופנים, יא היולי איז גריק פאר וואוד, האלץ, אקעי? און אריסטו האט דעסיידעד צו מאכן,
נאו, נאובאדי טאוט דעט, מעיבי סאמאן טאוט באט נאו, דזשאסט הי דזשאסט יוזד איט, הי דזשאסט סטאל די ווארד, אנד הי מעיד איט דזשאסט לייק א טעיבל איז מעיד אוט אוו וואוד, סאו איטס לייק א לאט אוו טינגס אר מעיד אוט אוו וואוד, סאו די מעטער אוו די טעיבל איז קלערלי די וואוד, דעטס וועיר איט קאמס פראם, סארט אוו לייק די עטימאלאדזשי.

קען זיין שכל'דיג, אקעי? יעצט, וואס מיינט, וויאזוי קען מען דאס זעהן? פארוואס פעלט, וואס מיינט עס אז א מענטש האט דאס, א מענטש נידס איט? וואט הי סעיז איז סאמטינג לייק דיס, אז האסט נישט געטראפן קיין איין בעל, קיין איין בעל חי, וואס זאל דארפן נוצן שכל צו צו לעבן. אזוי זאגט ער. אנדערע ווערטער דאס סארט שכל, יו אנדערסטענד. אקעי?

א מענטש, אויב ס'זאל געווען עפעס א מענטש, א מענטש, ביקאוז היז טאלקינג אבאוט די יומען קיינד ריעלי, אקעי, עקארדינג טו הים, בהמות קען ליוו ביי דעם סעלף, איטס נאט ענטיירלי טרו, באט אזוי טראכט ער, און אגעין יו העוו טו ריעלייז וואט די עבסטרעקשאן אף דיס איז, וואס כ'האב נישט יעצט די ריכטיגע עקזעקט לענגוויטש צו מסביר זיין, די ווארט איז אז מענטשליכקייט קען נישט סורווייווען, אין אדער ווארדס, אנאדער וועי איף יו וואנט טו סעי איט בעקווארדס, לייק אין די וועי ווי וואלד סעי איט, מענטשהייט סורווייווט נאר מיט זיין שכל, אקעי, ענד דיס איז טרו, אקעי. ענימעלס, אר עט ליעסט וויט מאר שכל לאמיר, מען דארף נאר זאגן מער, איך דארף נישט זאגן אסאך מער פון מער, אקעי? און דיס מעיקס א פערסאן, איי וואנט טו סעי איט די בעקווארדס וועי אין וויטש א פערסאן איז וויקער, רייט? אין אנדערע ווערטער, אלע חיות, אלע בעלי חי וואס זענען נישט קיין מענטשן, געבן זיך א עצה אן וואס, אן אלע זאכן וואס מענטשן רופן קאלטשער, אקעי? ס'איז נישט דא קיין, אין אדער ווארדס.

עט ליעסט אדווענסד פיפל, אגעין מעיבי די גייען אין איך ווייס נישט וואס, באט פיפל, נאט אנלי דעט. סאו ס'איז נישט קיין מענטש, סאו דאס איז נישט די מענטשליכקייט וואס אונז קענען. די מענטשלעכקייט וואס אונז קענען עט ליעסט, דעי ניד. נאכאמאל, די מענטשן, די מענטשן וואס אונז קענען, אפשר די מאנקיס אין די זו, סייד, איך זע נישט קיין פראבלעם, לאמיר זאגן די מאנקיס אין די זו, דאס איז וואס איך זאג, דען אגעין, די מענטשן. וואס אונז קענען, זיי לעבן נישט דורך, ענימעלס דאנט ליוו טרו לייק א האול פלענינג פאקולטי, לייק א האול, ס'נישט דא קיין שום בהמה אזוי ווי ס'שטייט אין משלי, מלך אין לארבה און אזוי ווייטער. זיי האבן יא א קעניג, אבער דער קעניג האט נישט קיין אסיפות ווי ער מאכט, ער מאכט נישט, ער נוצט נישט שכל, ער נוצט, יו קאלד קאל איט סאמטינג, דעי דאנט האוו א סאושעל סיסטעם, און איווען איף דעי דא, איט וואזנט מעיד וויט שכל, דעטס די ריעל פוינט אוו איט, אין אדער ווארדס, נאובאדי פלענד איט איווען. מאכט סענס צו זאגן? איין מינוט, ס'איז געווען א ועד, וואז דער עווער א ועד? איך פארשטיי. וואז דער עווער, סעים טינג. וואז דער עווער א ועד הביווערס דעט סעט אפ ווי'ר גאנא מעיק א דעם אווער היער? נאו, דעי סאמהאו נאו איט, רייט? בסדר. באט אמאל זיי, מענטשן קענען זיך נישט קיין עצה געבן אזוי. לעטס טריי, דערס סאם ריעל דיפרענס היער. דערס סאם ריעל דיפרענס. איווען די לייען קינג ווען די זו אין די פילם קען מען. אין די פילם אבער, און אין די משל. אבער בפועל ממש, דעי נעווער געט טאגעדער ענד דיסקאס. אקעי. They never had to sit down and think or. They don't write down laws, they don't make laws, they don't do all these things. And they survive גאנץ גוט. מענטשן, נישט נאר זיי, טוהן די אלע זאכן, איטס נאט עקסטרע טו יומענס טו דו אלל דיס טינגס, דיס איז די ביג טינג, די וועי דעי טינק, און די וועי רמב"ם טינקס. פאר די סורווייוועל אוו יומענס. יא יא, אוו קאורס.

אין סאם בעיסיק סענס ס'ארבעט. סאו וויי פאר די מענטשן וואלט עס אויך געהאלפן, וואלט געהעריג נישט געשאדט. סיידן דעט וואלדנט בי מענטשן, דעט וואלד בי סאם אדער טינג. אגעין, יו העוו טו רימעמבער דעט דיס האול וועי אוו טינקינג איז עסומינג, דיס האול טינג, דעטס וואי איי סעד איטס בעקווארדס, באט אונז טראכטן דא אז מענטשן, דיס איז וואי ווי אר יוזט טו א ווערי וויערד וועי אוו טינקינג, די נארמאלע וועג פון טראכטן איז אז א מענטש, וואס איז א מענטש? א מענטש איז די חיה וואס וואוינט אין שטעט, אקעי, לעטס סעי סאמטינג לייק דעט, דעטס וואט אריסטאטעל עקטשעלי סעד דעט. איי רימעמבער יומען איז א בורזשווא נאו וואט איז אריסטאטעלס סלאגען אין די פאליטיקס מען איז א פאליטיקעל ענימעל פאליטיקעל דזשאסט מיענס ליווס אין א סיטי רייט פאליס איז א סיטי דאזנט מיען פאליטיקעל ער וואוט פאר רעפאבליקענס פאליטיקעל מיינט ער וואוינט אין א שטאט מענטשען זענען די חיות וואס וואוינען אין שטעט דיד יו עווער פיינד א שטאט אוו עני אדער חיה נאו דערס נאו סאטש א טינג אגעין דערס סאמטינג אין די שטאט וואס מענטשען האבן וואס דארף האבן סיטי פלענערס און מען דארף מאכן גאסן וואס גייען דא דעט נאו ענימעלס העז דאנט דא דעט נאו זאגסטו מענטשען זיי קענען אויכעט זיין חיות אוו קאורס דעט איז וויי א פערסאן איז נאט א פערסאן וויטאוט שכל, אוו קאורס יו קוד בי ען ענימאל פערסאן וויטאוט שכל, מען קען זיין א חיה, כ'מיין נישט אז מענטשן מוזן זיין, יו אר ווערי קאנפיוזד וויט די קאנצעפט פון מוז, דאס וואס מענטשן טוען דאס איז וואס זיי מוזן זיין צו זיין צו זיין צו זיין צו זיין מענטשן, אלזא ווי א טאפ קען זיין אלזא די סעים טינג וויט אלל דיס טינגס, כדי כדי כדי צו זיין א מענטש אין אנדערע ווערטער, די מענטשן פון וואס אונז רעדן, דער מענטש וואס ליגט אין די זו, אין די דזשאנגל און ער פרעסט שלענג אור וואטעווער, ער איז נישט קיין מענטש אין דיס דעפענישן. ער איז נישט דער מענטש פון וואס אונז רעדן. און כדי צו זיין די סארט מענטש, יו ליטערלי דיי אוו האנגער ענד טורסט ביפאר יו, וויטאוט יוזינג יור שכל. ווייל אין א שטאט, למשל איך גיי אין גיי אין גראסערי, דארף אויך זיין איינער פון די אקאונטענט פון די גראסערי ענד היז פארט אוו מיי סורווייוועל. די סורווייוועל אוו דיס יומען קיינד, די קאלד עקשועל יומענס וואס אונז קענען. א יומען אין די וויילד דאס איז קיין מענטש. די מענטשן וואס אונז קענען, זיי דארפן האבן פלענינג, זיי דארפן האבן א גאנצע ארגענעזעישאן, זיי דארפן האבן שטעט און מלוכות און מנהיגים און רעבעס און ארמיס, וואטעווער, אלל די טינגס דעט יומענס העוו, אלל די טינגס דעט ווי קאל קולטשער און ווי פרעטענד, ווי העוו דיס ווערי וויערד טינג אין, אין לייק מאדערן לייק די פיפל, מאדערן פיפל האב דיס ווערי וויערד טינג לייק עז איף יומענס קוד עקזיסט וויטאוט קולטשער. יא יו קוד עקזיסט באט יו וואוד בי א דיפרענט ספיסיס. יו קענט ליוו וויטאוט קולטשער. יו פערסענלי קענט. סאם פיפל פריטענד דעט דעי קוד באט דעיר דזשאסט מעיקן א ליטעל קולטשור אווער דעיר אין די וואודס באט יו עקטשעלי קענט ליוו וויטאוט קולטשור ענד יומען קולטשור דאזענט געט ארגענייזד לייק זיבראס דעט דעי סאמהאו פיגור אוט האו טו טעיק קעיר אוו דעמסעלווס יומענס האוו טו לייק סיט דאון אנד מעיק א פלאן און זיך צאם רעדן און מאכן הלכות און כללים מנהגים וואטעווער איט איז דעיר איז נאו וועי פאר יומען נאו איי דאנט טינק איווען אין די דזשאנגל פיפל סורווייוו וויטאוט קולטשור מעיבי פרימיטיוו קולטשור יו דאנט עקטשעלי סורווייוו ביי אינסטינקט לייק ענימעלס עקטשעלי נאט פאסיבל און סדעפענטלי נאט פאסיבל איף יו וואנט טו בי א יומען אין די עדווענסד סענס אוו יומען. נישט עכט מעגליך. סאו דאס וואס אונז זאגן, נאו יו אנדערסטענד וואי ווי סעי דעט דיס אביליטי, אין אדער ווארדס דיס ניד, דיס פאטענשל אוו היומענס טו יוז סערטען שכל, דיס, נאו ווער טאלקינג אבאוט לאוער לעוועל שכל סטיל, באט אונז גייען נישט אריין וואי ווי וואלד ניד הייער לעוועל שכל, באט דיס אביליטי אדער דיס פאטענשל אור דיס טינג דעט פיפל אר בארן וויט סאמטינג, וואט דו ווי מיען ווען ווי סעי א פערסאן ווערט געבוירן מיט א נשמה, איט מיענס צו זאגן ווערט געבוירן מיט די ניד אדער מיט די פאטענשל, פאטענשל אלוועיס קאוזעס א ניד, רייט? דעט מיענס דעט יו אר נאט גאנע בי פולי דעט וויטאוט דואינג איט, רייט? סאו א מענטש ווערט געבוירן מיט א ניד, כדי צו זיין א מענטש, כדי דורך צו לעבן זיינע זיבעציג יאר וואטעווער, דארף ער האבן, דארף ער ניצן שכל. יעצט דא האלט מען, יעצט האלט מען נאך ביי איין קליינע לעוועל פון שכל, ביקאוז דיס איז אין סאמוואט נאט סאו דיפרענט דען קיינד אוו שכל מעיבי בהמות אלסאו העוו, באט ס'איז שוין זייער א גרויסע חילוק. דער רמב ם למשל זאגט דא אז דאס וואס איך זאג אז א מענטש, דער עולם איז אדם, די וועלט אין דזשענעראל, די יוניווערס איז א איז א ביג פערסאן, בזקוניו, די יוניווערס עקזיביטס דיס קיין לעוועל אוו ארגאניזעישאן אלסא, נאט אנלי ענימעל לעוועל ארגאניזעישאן. ווערי ביג דיפרענס. ווען ווי סעי די ווארלד איז א ליווינג ארגאניזם. פון וואס רעדט ער? וואס מיינט ער? דעט וואט איט מינס איז דעט.

לייק אן עקספליסיט אינטעלעקטשועל פלאן די ווארלד וואלדנט ווארק דעטס וואט הי מינס יא יא יא דעטס וואט הי מינס דאזענט דזשאסט מין אין אדער ווארדס הי דאזענט דזשאסט מין דעט די עמעזאן רעין פארעסט מעיקס קארבען וואטעווער פאר אס נאט קארבען די אדער טינג נו מעטעין געז וואטעווער פאר אס קאוז דעט ענימעלס אלסא דו וואט הי מינס איז דעט דערס לייק אן ענדזשעל דעט כאילו א מאר הייער לעוועל ארגענאזינג פרינסיפעל וויטש מעיקס די ווארלד ווארק עז וואן טינג אדערווייז איט וואלט פאל אפארט דעטס וואט הי מינס דעטס די רמב"ם'ס טינג און דען הי סעיז דעטס סטיל נאט סינס די ווארלד אלסא העז א גאד וויטש מעיקס איט עקזיסט, דעטס וואט ווי מין ווען ווי טאלק אבאוט א ריעל דיסייפל אוו און דען די שוין נאך א גאנצע פארט. די ריעל דיסייפל אוו? די די די די דיס ארגענייזינג פאוער אוו די יוניווערס איז נאט גאד, איז דזשאסט א מלאך אר סאמטינג מט"ט כ'ווייס נישט וועם. די פאקט די די ווארלד איז נאט אנלי איז אלסא אנאלאגעס טו א פערסאן דעט א פערסאן ביסיידס פאר העווינג דיס האול לעוועל אוו שכל וויטש ענימעלס דאנט העוו, אלסא העז לעוועל אוו שכל וואו הי דזשאסט טאטעלי נאוס